רב ברוקא חוזאה, רב ברוקא פון דער שטאט חוזאה, הוה שכיח בשוקא דבי לפט, ער איז געווען אפט אויף דעם מארקעט פון דער שטאט בי לפט, הוה שכיח אליהו גביה, אליהו איז געווען שכיח ביי רב ברוקא, אמר ליה האט רב ברוקא געפרעגט אליהון, איכא בהאי שוקא בר עלמא דאתי, איז דא דא אויף דעם שוק א מענטש וואס ער איז א בן עולם הבא, כאטש עס שטייט דאך כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, נאר כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, אבער מען דארף דורך גיין ממרק זיין פריער די עוונות וואס מען האט געזינדיגט, ער האט אים געפרעגט צו ס'איז דא אזעלכע וואס ס'איז שוין ראוי יעצט צו זיין א בן עולם הבא, אדער מען דארף אפשר מחלק זיין צו חלק לעולם הבא, צו בן עולם הבא, ס'אן אנדער מדריגה. אמר ליה, האט אים אליהו גענטפערט, לא, ס'איז דא נישט דא אזעלכע.

ווי תוספות טייטשט אין הכונס, מען מיינט אז די בענדלעך פון די שיך זענען געווען שווארצע, און דאס איז געווען דער מנהג ביי נישט אידן האבן געטראגן דיע בענדלעך, ולא רמי חוטא דתכלתא, און ער האט נישט געהאט אנגעמאכט קיין ציצית בגלימיה אין זיין מלבוש, דער מענטש האט אויסגעקוקט נישט ווי א איד, אמר ליה האט אליהו געזאגט צו רב ברוקא'ן האי בר עלמא דאתי הוא אז דער מענטש איז א בן עולם הבא, און ווי רש"י איז גורס קרא ליה האט רב ברוקא גערופן דעם מענטש אז ער זאל קומען צו אים, ולא אתא לגביה, איז נישט געקומען צו אים, רהט בתריה איז ער נאכגעלאפן, אמר ליה האט רב ברוקא געפרעגט דעם מענטש, מאי עובדך, וואס איז דיין טואינג, וואס איז דיין באשעפטיגונג, אמר ליה האט דער מענטש געזאגט צו רב ברוקא, זיל האידנא, יעצט גיי אוועק, ותא למחר, און קום מארגן, מארגן וועל איך דיר זאגן. למחר מארגן, אמר ליה האט רב ברוקא געפרעגט דעם מענטש,

ורמינא פורייאי, איך לייג מיין בעט בין הני להני, צווישן דער אפטייל פון די מענער צו דער אפטייל פון די פרויען, כי היכי דלא ליתו לידי איסורא, מען זאל נישט קומען טון קיין עבירה, כי חזינא בת ישראל, ווען איך זעה א אידישע טאכטער, דיהבו נכרים עלה עינייהו, וואס די גויים, די בעלי בתים פון דער בית אסורים, ווילן איר מיט איר זינדיגן, מסרנא נפשאי, בין איך זיך מוסר נפש, ומצילנא לה, כ'טו איר ראטעווען. יומא חד, איין טאג, הוות איז געוועזן נערה מאורסה גבן, נערה מאורסה, מאורסה הייסט אז ס'איז נאך געווען פאר די חופה, נאך די קידושין פאר די חופה, די סדר איז דאך אמאל געוועזן אז מ'האט פריער מקדש געווען, אין א צייט ארום אין א יאר ארום איז געוועזן די חופה, נאך קידושין, פאר די חופה ווערט עס אנגערופן מאורסה, זי האט שוין א דין ווי אשת איש. דיהבו בה נכרים עינייהו, די גויים האבן געוואלט מיט איר זינדיגן. שקלי האב איך גענומען דורדיא דחמרא, די הייוון פון רויטן וויין וואס איז רויט ווי בלוט, ושדאי לה האב איך געווארפן בשיפולה, כ'האב ארויפגעלייגט אויף דעם ברעג פון אירע מלבושים, ואמרי, און כ'האב דארט געזאגט צו די גויים, דיסתנא היא, זי האט יעצט דעם וסת, און זי'ז פארמיאוסט, אזוי האב איך איר געראטעוועט. אמר ליה, האט רב ברוקא געפרעגט דעם מענטש, מאי טעמא לית לך חוטי? פארוואס האסטו נישט קיין ציצית אין דיינע מלבושים? און נאך א זאך, וסיימת מסאני אוכמי, דו גייסט אנגעטון די שיך מיט שווארצע בענדלעך ווי גויים? אמר ליה האט דער מענטש געענטפערט צו רב ברוקא, עיילנא איך גיי אריין ונפיקנא איך גיי ארויס ביני נכרים, איך גיי צווישן די גויים, כי היכי דלא לידעו, איך וויל זיי זאלן נישט וויסן דיהודאה אנא אז איך בין א איד, פארוואס דארף איך מען זאל נישט וויסן איך בין א איד? כי הוו גזרי גזירתא, ווען די גויים זענען גוזר א גזירה, מודענא להו לרבנן, טו איך דאס מודיע זיין די רבנן, ובעו רחמי, און די רבנן זענען מתפלל ומבטלי לגזירתייהו, און זענען מבטל די גזירות. האט אים נאך געפרעגט רב ברוקא, ומאי טעמא, פארוואס? כי אמינא לך אנא, אז איך האב דיר געפרעגט מאי עובדך וואס דו טוסט, האסטו מיר גלייך נישט געוואלט זאגן, ואמרת לי, דו האסט געזאגט צו מיר, זיל האידנא, גיי יעצט אוועק, ותא למחר, און קום מארגן, פארוואס האסטו מיר גלייך נישט געזאגט? אמר ליה, האט דער מענטש גענטפערט צו ר' ברוקא'ן, בההיא שעתא אין דער צייט גזרי גזירתא, האבן די גויים געמאכט א גזירה אויף די אידן, ואמינא האב איך געטראכט, ברישא, די ערשטע זאך, איזיל, ואשמע להו לרבנן, כ'וועל דאס דערציילן די רבנים, דליבעו רחמי עלה דמילתא, זאלן בעטן, מתפלל זיין, אז די גזירה זאל נישט ווערן אנגענומען. אדהכי והכי, צווישן צייט, אתו הנך תרי אחי, איז געקומען צוויי ברידער, אמר ליה, האט אליהו געזאגט צו ר' ברוקא'ן, הנך נמי, די צוויי בני עלמא דאתי נינהו זענען אויך בני עולם הבא. אזל לגבייהו, ר' ברוקא איז געגאנגען צו זיי, אמר להו, ער האט זיי געפרעגט, מאי עובדייכו, וואס איז אייער טוען, מיט וואס זענט איר באשעפטיגט? אמרו ליה, האבן זיי געזאגט צו אים, אינשי בדוחי אנן, מיר זענען פרייליכע מענטשן. און נאך א זאך, מבדחינן עציבי, מיר מאכן פרייליך ווען מיר זעען מענטשן זענען טרויעריג. א דריטע זאך, אי נמי כי חזינן, אדער ווען מיר זעען בי תרי צוויי מענטשן, דאית להו תיגרא בהדייהו, וואס זיי טוהן זיך ארומקריגן צווישן זיך, טרחינן טוען מיר זיך באמיען מיט בדחנות מיט געלעכטערס, ועבדינן להו שלמא, און מיר מאכן אז זאלן זיך מער א ניט ארומקריגן, ס'זאל זיין צווישן זיי שלום. רש"י. וואס איר האט געפרעגט וואס איז דער חילוק פון די צוויי דיפערענט לשונות דא שטייט ביי די מעשה פון נחום איש גם זו ער האט געזאגט גם זו לטובה, און ביי די מעשה פון ר' עקיבא'ן, ברכות דף ס' עמוד ב', דארט ווערט דערמאנט אז ר' עקיבא האט געזאגט כל דעביד רחמנא לטב עביד, וועל כ'איבערזאגן א ווארט פון רבי'ן זאל זיין געזונט, וואס ער האט געזאגט כ' מנחם אב, תשי"א, מיט זעקס און צוואַנציק יאר צוריק. די חילוק פון די ביידע לשונות איז, כל דעביד רחמנא לטב עביד איז אין תרגום לשון, און גם זו לטובה איז אויף לשון קודש. לשון הקודש איז א לשון קודש, א הייליגע שפראך און א קלארע שפראך. אלע עניינים וואס אין לשון קודש זענען קלאר, דאס הייסט אז מען זעט אן קלאר אז אלץ איז לטובה, אבער כל דעביד רחמנא לטב עביד, וואס איז געזאגט געווארן אויף תרגום לשון איז הגם עס איז אויך לטב עביד, אבער דאס זעט זיך נישט אן אזוי קלאר. די דערקלערונג פון דעם וועט מען פארשטיין פון דער חילוק וואס איז פארהאנען. אין די צוויי מעשות וואס די גמרא ברענגט אראפ אויף די צוויי דערמאנטע לשונות. די גמרא דארט אין ברכות דערמאנט דאך אזוי, ר' עקיבא איז געגאנגען אין וועג, האט ער מיט זיך מיטגענומען א ליכט, א אייזל, און א האן. היינט אז מען פארט אין וועג נעמט מען מיט אנדערע זאכן, א טשעק בוק, א צאנבערשטל, אבער דעמאלט אז מען איז געפארן האט מען מיטגענומען א ליכט מען זאל קענען לערנען תורה אפילו אין דער פינסטערניש, א אייזל וואס זאל שלעפן זיינע גשמיות און ער זאל זיין פריי פון דעם, און א האן, א תרנגול, עס זאל אים אויפוועקן צו חצות. האט דער אויבישטער מזמין געווען אז אין שטאט האט מען ר' עקיבא נישט אריין געלאזט און ער איז געבליבן נעכטיגן אין פעלד, ס'איז געקומען א ווינט און האט פארלאשן די ליכט, איז ער געבליבן אין דער פינסטערניש, עס איז געקומען א לייב און האט אויפגעגעסן די אייזל, געקומען א קאץ און אויפגעגעסן דעם האן, האט ר' עקיבא געזאגט כל דעביד רחמנא לטב עביד, שפעטער האט זיך ארויסגעוויזן אז דאס אלעס איז געווען צום גוטן, ווייל יענע נאכט איז געווען א אנפאל אויף דער שטאט, און מען האט איר באראבעוועט, איז אויב ער וואלט גענעכטיגט אין שטאט, וואלט ער אויך אריינגעפאלן, אויב די ליכט וואלט ברענען אין פעלד, וואלט מען אים געזען, אויב דער אייזל מיט דעם האן וואלטן געמאכט זייערע קולות, וואלט מען געהערט די קולות, און דורך דעם וואס ער האט דאס אלעס אנגעוואוירן איז ער געראטעוועט געווארן. די מעשה פון גם זו לטובה וואס די גמרא דערמאנט דא ביי אונז, וואס איז געווען די מעשה? מ'האט אים געשיקט מיט א שליחות צום מלך רומי, און מ'האט אים מיטגעגעבן אבנים טובים ומרגליות אלס א מתנה צום מלך, דערנאך האט מען ביי אים צוגעגנב'עט די אבנים טובות, און אנשטאט דעם אריין געלייגט ערד אין קעסטל, האט ער געזאגט גם זו לטובה, און אז אידן האבן אים געמאכט פאר א שליח צום מלך, דארף ער טון זיין שליחות, און דער אויבערשטער וועט שוין העלפן. ער איז געקומען צום מלך רומי, און געגעבן דעם קעסטל אלס מתנה, האט מען געעפנט דעם קעסטל, און דערזעענדיק אַז ס'איז פֿול מיט ערד, האָט מען אים געוואָלט טאָן דאָס וואָס מען טוט מיט אַ מורד במלכות, מיט אַזעלכן וואָס טוט רעוואָלטירן קעגן מלך. אָבער דער אויבערשטער האָט באַלד געשיקט אליהו הנבֿיא אין פֿאָרעם פֿון אַ שר, פֿון אַ מיניסטער, און ער האָט געזאָגט צום קיסר, אפֿשר איז די ערד פֿון די ערד פֿון אַבֿרהמען, מיט וועלכן האָט מנצח געווען מלחמות, מלחמות פעלן דאך ניט ביי גויים, האט מען באלד אויסגעפרואווט, און די ערד האט מען מנצח געווען די שונאים פון קיסר. די חילוק פון ביידע מעשות איז, ר' עקיבא האט טאקע געהאט פארלוסט און צער, ער האט פארלוירן דעם אייזל מיט דעם האן, געזעסן אין דער פינסטער און גענעכטיגט אין פעלד, דאס איז געווען צוליב א טובה, אבער דאס אליין איז געווען א ענין פון צער, ביי נחום איש גמזו איז לכתחילה קיין שאדן נישט געווען, ואדרבה אויב ער וואלט געווען ברענגען אבנים טובות, איז ווער ווייסט צו ביי דעם מלך וואלט דאס געווען אנגענומען, ווארום ביי דעם מלך פעלט נישט קיין אבנים טובות, אבער ער האט געבראכט די ערד איז דאס נתקבל געווארן. ר' עקיבא האט געהאט א צער, נאר דורך דעם צער איז ער ניצל געווארן פון א גרעסערן צער, ביי נחום איש גמזו איז דאס אליין געוועזן גוט, און דאס איז די מעלה פון די אויסשפראך גם זו לטובה, אז זו לטובה מיינט אז דאס אליין איז גוט, נישט דאס איז צוליב גוטס וואס וועט קומען, נאר דאס איז גוט, נאר פריער איז געוועזן פארמאכט מ'האט געמיינט אז ס'איז א שאדן, אבער ווען ס'גייט אראפ די פארדעקונג פון דער זאך, זעט מען אז אין אנפאנג איז דאס געווען טוב, גלייך איז עס געווען גוט. נחום איש גמזו געווען ר' עקיבא'ס רבי. דאס הייסט אז ר' עקיבא איז געווען מיט א דור שפעטער ווי נחום איש גמזו, אין א דור וואס דער חושך הגלות איז געווען גרעסער, ווייל מיט יעדן דור ווערט מער די פינסטערניש, און זיין דור האט ניט געקענט זען בגלוי ווי יעדער ענין איז טוב, איצט גייט מען צום זמן הגולה, צום זמן ואוהביו כצאת השמש בגבורתו, וואס וועט ווערן אראפגענומען אלע פארשטעלן, און מען וועט זען אז אלעס איז טוב, און מען וועט זאגן זה הוויה קוינו לו. מסכת תענית, דף כ"ב עמוד א', די פסקה על אלו מתריעין בכל מקום, אין דער משנה האט מען געלערנט על אלו מתריעין בכל מקום, אויף די זאכן איז דער דין מען דארף גוזר תענית זיין, בלאזן שופר, בכל מקום אפילו דארטן ווי עס איז נישט די צרה, רעכנט די משנה אויס די זאכן. תנא רבנן, האבן די רבנן געלערנט, על אלו מתריעין בכל מקום, אויף דיע זאכן וואס מיר גייען דא לערנען איז בכל מקום. אפילו די ארט וואס מען זעט נישט די פורעניות איז אויך דער זעלבער דין, מתריעין. על השדפון, אויב א ווינט טוט אויסקלאפן די תבואה, די קערנדלעך קלאפט ארויס. ועל הירקון ס'איז אויך אזא מין קראנקייט וואס איז אין דער תבואה, ועל ארבה דער מין היישעריק וואס הייסט ארבה קומט אויף דער תבואה, וחסיל ועל חיה רעה. חיה רעה מיינט מען אז ס'איז א אנשיקעניש פון חיות, ווי די גמרא וועט ווייטער זאגן אז די חיה רעה האלט זיך נישט אויף איהר ארט נאר זי קומט אריין לישוב רבי עקיבא אומר, רבי עקיבא זאגט, על השדפון ועל הירקון, בכל שהוא, אפילו ס'איז נאר א קליין ביסל, איז מען שוין מתריע. און די משנה וואס אין די משנה שטייט מלא תנור, איז נישט קיין ראיה אז די משנה איז אנדערש ווי רבי עקיבא, ווייל איך קען לערנען פשט אין די משנה, ר' עקיבא לערנט דאך אז די שטעט ארום איז נאר מתריע, מען בלאזט שופר, אבער פאסטן פאסט מען נישט, און אויב ס'איז געוועזן כמלא פי תנור איז שוין דא דער ענין פון תענית אויכעט, אבער ס'קען גיין ווי ר' עקיבא, אדער מען קען לערנען, די משנה דערציילט דאך פון א מעשה, מעשה שהיה כך היה. ארבה וחסיל, אויב דער מין היישעריק ארבה צי חסיל, אפילו לא נראה בארץ ישראל, אפילו עס איז נישט געווארן געזען אין ארץ ישראל, אלא כנף אחד, מען האט נאר געזען איין עוף פון דעם מין, מתריעין עליהן, בלאזט מען שוין שופר. אין דער משנה האבן מיר געלערנט ועל חיה רעה תנא רבנן האבן די רבנן געלערנט חיה רעה שאמרו. דאס וואס מיר האבן געזאגט ביי א חיה רעה טוט מען גוזר תענית זיין בזמן שהיא משולחת, דאס איז נאר גערעדט געווארן אז ס'איז א אנשיקעניש פון הימל, דעמאלט מתריעין עליה, דעמאלט איז מען גוזר תענית און מען בלאזט שופר, אינה משולחת. ס'איז נישט קיין אנשיקעניש, אין מתריעין עליה, בלאזט מען נישט קיין שופר. איזו היא משולחת, וועלכעס ווערט אנגערופן אז די חיה רעה איז א אנשיקעניש, ואיזו היא שאינה משולחת, וועלכעס הייסט אז ס'איז נארמאל, ס'איז נישט קיין אנשיקעניש. זאגט די גמרא פינף חילוקים, נראית בעיר, אז די חיה רעה, קומט אריין אין שטאט משולחת ס'איז א אנשיקעניש נארמאל האט א חיה מורא אריינצוגיין אין שטאט בשדה אז די חיה איז דא אויפן פעלד אינה משולחת ווייל דאס איז דאך דער סדר די חיה זאל זיין אין פעלד ביום אז מ'זעהט די חיה רעה באטאג משולחת איז א אנשיקעניש. איז מתריע, בלילה, ביינאכט, אינה משולחת, איז דאס נישט קיין משולחת. און די גמרא וועט ווייטער פרעגן א סתירה פון די ביידע חילוקים. דעם ערשטן דין האבן מיר געזאגט, נראית בעיר, איז עס משולחת, און ס'איז נישט קיין חילוק צי ביום צי בלילה. און נאכער זאג איך אז ווען איז דאס משולחת נאר ביום. נאך שטייט דא א חילוק ראתה שני בני אדם אז די חיה האט געזען צוויי מענטשן ורצתה אחריהם זי איז נאכגעלאפן נאך די מענטשן משולחת איז דאס א אנשיקעניש ווייל א חיה דארף מורא האבן פאר צוויי מענטשן. נחבאת מפניהם, די חיה האט זיך באהאלטן פאר די מענטשן, אינה משולחת, איז דאס נישט קיין אנשיקעניש. דאס דארף מען אויך פארשטיין, די גמרא וועט ווייטער פרעגן ראתה אז זי האט געזען צוויי מענטשן און זי איז נאכגעלאפן, דעמאלט זאגסטו אז ס'איז משולחת? ווייזט דאך אויס אז זי האט נישט נאכגעלאפן, זי איז געבליבן שטיין אויפן ארט. נישט זי האט נאכגעיאגט די מענטשן, און נישט זי איז געווארן אנטלאפן, זי האט זיך נישט באהאלטן, ווייזט אויס איז נישט קיין משולחת. און דא זאגסטו גלייך אז ווען איז נישט קיין משולחת, דווקא ווען די חיה האט זיך באהאלטן, ווייזט אויס זי האט זיך נישט באהאלטן, נאר זי האט געזען מענטשן זי איז געבליבן שטיין, איז אפילו זי האט נישט נאכגעיאגט, נאר אויב זי האט זיך נישט באהאלטן איז עס שוין משולחת. נאך א חילוק, טרפה שני בני אדם, די חיה האט אפגעגעסן צוויי מענטשן, זי האט צוריסן צוויי מענטשן, טרפה מיינט מען זי האט זיי דערהארגעט, צוריסן, ואכלה אחד מהן, אבער אפגעגעסן האט זי נאר איינעם, משולחת, איז דאס א אנשיקעניש אז זי איז נישט געווען הונגעריג נאר צו איין מענטש וואס האט זי דערהארגעט דעם אנדערן. אכלה שניהם, זי האט אויפגעגעסן ביידע מענטשן, אינה משולחת, איז דאס נישט קיין אנשיקעניש, ווייל עס איז א נארמאלע זאך ווען די חיה איז הונגעריג און זי טרעפט וואס זאל ניט זיין דערהרגעט זי זאל האבן צו עסן. עלתה לגג, די חיה איז ארויפגעגאנגען אויפן דאך, דער סדר איז געוועזן אז מען האט זיך באנוצט אויף די דעכער, ווייל די דעכער זענען נישט געווען שיף נאר גלאטיג, און דער זעלבער דין איז לאו דווקא די חיה איז ארויף אויפן דאך איז אריינגעגאנגען אינעווייניג אין שטוב איז אויכעט נישט קיין נארמאלע זאך ווייל א חיה האט מורא אריינצוגיין אין א שטוב איז ונטלה זי האט גענומען תינוק א קינד מעריסה פונעם בעטעלע משולחת הייסט דאס אז ס'איז א גזירה פון חיה רעה א אנשיקעניש געקומען פון הימל ביז אהער איז די ברייתא

לא שנא ביום ולא שנא בלילה, ס'איז נישט קיין חילוק צו מ'האט געזען די חיה בייטאג צו ביינאכט, אויב מ'האט איר געזען אין שטאט איז עס משולחת, והדר אמרת און נאכדעם זאגסטו ביום משולחת, בייטאג איז עס א אנשיקעניש, בלילה און ביינאכט אינה משולחת, און די רישא ווייזט דאך אויס נראתה בעיר איז שטענדיג א משולחת. זאגט די גמרא לא קשיא ס'איז נישט קיין קשיא הכי קאמר דאס וואס שטייט ווייטער נראתה ביום משולחת בלילה אינה משולחת דאס גייט ער מפרש זיין אויף דער שטאט אז נראתה בעיר ביום אויב מ'האט געזעהן די חיה אין שטאט בייטאג און אזוי ווייזט דאך אויס דאס לשון נראתה נראתה הייסט מ'האט א געווארן געזעהן ווען ווערט א זאך געזעהן בייטאג. איז עס משולחת בעיר בלילה, אין דער שטאט האט מען געזען די חיה ביינאכט אינה משולחת, אי נמי בשדה אדער מען זעט די חיה אין פעלד, אפילו ביום אפילו בייטאג אינה משולחת. ווייטער געשטאנען אין דער ברייתא, ראתה שני בני אדם, די חיה האט געזען צוויי מענטשן. ורצתה אחריהם, זי האט נאכגעיאגט נאך די צוויי מענטשן, משלחת איז דאס געווארן געשיקט פון הימל, און איך זאג מען דארף גוזר תענית זיין, ווייזט אויס הא עומדת, די חיה איז געבליבן שטיין אין פעלד, זי האט נישט נאכגעיאגט די מענטשן, און אויך האט זי זיך נישט באהאלטן, אינה משולחת, איז דאס נישט קיין אנשיקעניש. והדר אמרת, און נאכדעם זאגסטו אז נחבאת מפניהם אינה משולחת, ווען הייסט דאס נישט קיין אנשיקעניש, דווקא זי האט זיך באהאלטן, הא עומדת, אבער דארטן ווען זי איז געשטאנען, און זי האט זיך נישט באהאלטן משולחת, איז עס יא משולחת, און פריער האסטו דאך געזאגט, ווען איז א משולחת, דווקא דעמאלט ווען זי יאגט נאך נאך די מענטשן? זאגט די גמרא לא קשיא, עס איז נישט קיין קשיא, דער סדר פון א חיה איז, אויב זי געפינט זיך לעבן וואלד, איז זי ביי זיך זיכערער, זי האט נישט אזוי א קיין מורא פאר קיין מענטשן, ווייל אויב דער מענטש וועט איר וועלן טון שלעכטס, וועט זי אריינלויפן אין וואלד זיך באהאלטן. כאן בשדה הסמוכה לאגם, א פעלד וואס איז נאענט צו דעם וואלד, אויב זי איז געבליבן שטיין, איז עס נישט קיין משולחת. דעריבער איז זי נישט אנטלאפן, ווייל זי טראכט מ'וועט מיר וועלן כאפן, וועל איך אריינלויפן אין וואלד. ווען איז דאס א משולחת? דווקא ווען זי יאגט נאך נאך מענטשן. כאן בשדה שאינה סמוכה לאגם, א פעלד וואס, מען האט געזען די חיה אין א פעלד וואס איז נישט נאנט צום וואלד, איז אויב זי שטייט דארט וואס ס'איז נישט איר ארט און זי האט נישט קיין מורא, איז דאס א משולחת. מיר האבן פריער געלערנט, טרפה שני בני אדם כאחד, די חיה האט צעריסן צוויי מענטשן, דערהרגעט צוויי מענטשן, ואכלה אחד מהם, און זי האט אויפגעגעסן נאר איינעם, משולחת, ווייל זי איז דאך געווען הונגעריג נאר אויף איין מענטש וואס האט זי דערהרג'עט צוויי, שניהם, זי האט אויפגעגעסן ביידע מענטשן, אינה משולחת, איז דאס נישט קיין משולחת, ווייל דאס איז דער סדר אז די חיה איז הונגעריג טוט זי הרג'ענען א מענטש, פרעגט די גמרא, דא ווייזט דאך אויס ווען איז משולחת. ווען איז דאס א אנשיקעניש א גזירה אז מען דארף גוזר תענית זיין דווקא ווען זי האט אויפגעגעסן די מענטשן? והא אמרת, דו האסט דאך פריער געזאגט אפילו רצתה, אפילו די חיה איז נאר געלאפן נאך מענטשן, זי האט זיי גארנישט נישט געטאן, נאר אויב ס'איז צוויי מענטשן איז דאס משולחת, ווייל פאר צוויי מענטשן האט א חיה מורא, אמר רב פּאפּא, האט רב פּאפּא געזאגט, כי תנא ההיא באגמא, ווען האט מען געלערנט? ווען איז דאס משולחת דווקא אכלה? רצתה, נאכגעיאגט איז נישט קיין משולחת, דאס רעדט זיך אז ס'איז געווען נאענט צום וואלד, ווייל דאס איז דאך נאענט צו איר ארט ווי זי באהאלט זיך. האט זי אין זיך ברייטקייט זאל נאכיאגן א מענטש, איז מיט דעם נאכיאגן אליין איז נאך נישט קיין ראיה אז ס'איז משולחת. ווען? אויב זי האט געהרגעט צוויי און אפגעגעסן נאר איינעם, דעמאלט זאגן מיר איז א משולחת. אבער דארט ווי די חי' געפינט זיך, אויף דעם ארט ווי ס'איז נישט איהר באהעלטעניש, און זי האט אין זיך די דרייסטקייט נאכצויאגן מענטשן, אפילו זי האט גארנישט נישט געטוהן קיין שלעכטס צו מענטשן, הייסט עס אויכעט משולחת. פריער האט מען געלערנט גופא, האט מען פריער געלערנט עלתה לגג, די חיה איז ארויפגעגאנגען אויפן דאך, ונטלה תינוק מעריסה, זי האט ארויסגענומען א קינד פון דעם בעטעלע, משולחת. פרעגט די גמרא פשיטא, ס'איז א זיכערע זאך אז די חיה גייט ארויף אויפן דאך, וואס דאס איז דאך נישט דער סדר, איז עס זיכער משולחת. אמר רב פפא, האט רב פפא געזאגט, נישט מען מיינט א דאך פון א הויז, נאר מען מיינט ככוכי דציידי, עס איז געווען אזא סארט טענט פון די פאנגער וואס זיי טוען מאכן פון גראז, זאלן זיך דארט באהאלטן ווען זיי ווילן כאפן די עופות, כאטש דאס איז נישט קיין בנין קבוע און דאס איז נישט ווי א באזעצטע פלאץ, דאך זאגן מיר אז דאס הייסט משולחת. אין די משנה האט מען געלערנט מ'איז גוזר תענית על החרב וכו', תנא רבנן האבן די רבנן געלערנט חרב שאמרו דאס וואס די חכמים האבן געזאגט אז מ'איז גוזר תענית אויף חרב, אינו צריך לומר חרב שאינו של שלום, דאס דארף מען נישט דערציילן, א חרב וואס איז ניט פון שלום, וואס דעמאלט איז דער דין מתריעין אז ס'איז מלחמה זיכער מתריעין. אלא אפילו חרב של שלום, אפילו א חרב של שלום, א מלך וויל דורכגיין דורך דעם לאנד, גיין מלחמה האלטן נישט אין דעם לאנד, א אנדער לאנד, ער וויל נאר אויסנוצן די לאנד דא דורכגיין, טוט מען אויכעט, בלאזן שופר און מ'איז גוזר תענית, שאין לך חרב של שלום, דו האסט נישט מער קיין חרב של שלום, יותר מפרעה נכו, מער ווי ס'איז געוועזן ביי פרעה נכו, פרעה איז געווען דער מלך מצרים, ער ווערט אנגערופן מיט דעם לשון נכה ווייל ער האט געהינקט אויף זיינע צוויי פיס, איז פרעה נכה געווען אין מצרים, מצרים איז דרום זייט פון ארץ ישראל, ער האט געוואלט האלטן מלחמה מיט אשור וואס דאס איז ביי דעם טייך פרת, צפון זייט פון ארץ ישראל, האט ער געוואלט אז יאשיהו המלך זאל אים געבן רשות דורכצוגיין ארץ ישראל, ואף על פי כן, פון דעסטנטוועגן נכשל בו המלך יאשיהו, איז ארויסגעקומען א נישט גוטע זאך ביי מלך יאשיהו, דעמאלט איז דער מלך יאשיהו געשטארבן, שנאמר ווי שטייט אין פסוק. וישלח אליו מלאכים לאמור, פרעה נכה האט געשיקט מלאכים צו יאשיהו המלך אזוי צו זאגן, מה לי, וואס האב איך צו טראכטן שלעכטס אויף דיר, ולך, וואס האסט דו צו טראכטן שלעכטס אויף מיר, מלך יהודה, דו מלך יהודה. לא עליך, נישט אויף דיר גיי איך האלטן מלחמה אתה דו היום היינט. כי אל בית מלחמתי, איך גיי דא צום מלך אשור וואס איז צפון זייט פון דיר, דארט גיי איך האלטן מלחמה. ואלקים אמר לבהלני, דער אייבישטער האט מיר געזאגט,

אמר רב יהודה אמר רב זו עבודה זרה, ער האט אים געזאגט ער זאל אים מורא האבן פאר די עבודה זרה, אמר האט יאשיהו געטראכט, הואיל וקא בטח בעבודה זרה, פרעה נכה פארזיכערט זיך אויף עבודה זרה, יכילנא ליה, וועל איך אים קענען בייקומען, און יאשיהו איז געגאנגען האלטן מלחמה. וכתיב, און שטייט ווייטער אין פסוק, ויורו האבן געשאסן היורים די וואס האבן געשאסן למלך יאשיהו. ויאמר המלך לעבדיו, דער מלך האט געזאגט צו זיינע קנעכט, העבירוני, נעמט מיר אוועק פון דא, כי החליתי מאוד, איך בין זייער קראנק. מאי כי החליתי מאוד, אמר רב יהודה אמר רב, האט רב יהודה געזאגט פאר רב'ס וועגן, מלמד דער פסוק קומט מיר לערנען, שעשו כל גופו, מען האט געלעכערט מיט די בולעטס זיין גאנצן קערפער, ככברה, אזוי ווי א זיפ. אמר רבי שמואל בר נחמני אמר רבי יונתן מפני מה נענש יאשיהו, פארוואס איז יאשיהו געווארן געשטראפט, וואס איז דעמאלט אומגעקומען, מפני שהיה לו לימלך בירמיהו, ער האט געדארפן פרעגן ירמיהו הנביא ולא נמלך, און ער האט נישט געפרעגט. מאי דרש, וואס האט ער געדרשנט? פארוואס האט ער נישט געפרעגט? שטייט אין פסוק, וחרב לא תעבור בארצכם, א שווערד וועט נישט דורכגיין אין אייער לאנד. מאי חרב? וועלכע חרב וועט נישט דורכגיין? אילימא, אויב דו וועסט זאגן, דער פסוק מיינט צו זאגן א הבטחה, חרב שאינה של שלום, א שווערד וואס איז ניט פון שלום. והא כתיב, ס'שטייט דאך פריער אין פסוק ונתתי שלום בארץ, איך וועל געבן שלום אין לאנד, וואזשע דארף מען דער פסוק נאכאמאל זאגן וחרב לא תעבור בארצכם, אז ס'איז דא שלום איז דאך נישט דא קיין מלחמות, אלא דער פסוק מיינט צו זאגן אפילו חרב של שלום, אפילו א חרב של שלום, אז א מלך וועט וועלן דורכגיין מיט זיינע חיילות דורך ארץ ישראל, נאר דורכגיין ווייל ער דארף האלטן מלחמה מיט א צווייטע לאנד, וועט עס אויכעט נישט דורכגיין דורך דיין לאנד. זעה איך פון דעם. אז א חרב של שלום קען אמאל אויך ארויסקומען נישט קיין גוטע זאכן. והוא אינו יודע, יאשיהו האט נישט געוואוסט, שאין דורו דומה יפה, אז זיין דור איז נישט געווען שיין אין די אויגן פון אייבערשטן. כי הוה ניחא נפשיה, ווען יאשיהו המלך איז געשטארבן, חזי ירמיהו, האט ירמיהו הנביא געזען, שפוותיה זיינע ליפן דקא מרחשן זי טוהן עפעס רעדן אמר האט ער געזאגט שמא חס ושלום מילתא דלא מהגנא אמר אפשר האט ער געזאגט א זאך וואס די זאך איז נישט גוט אגב צעריה ווייל ער איז אין צער גחין האט זיך ירמי' איינגעבויגן ושמעיה ער האט געהערט דקא מצדיק עליה דינא אנפשיה ער מאכט גערעכט דעם דין פון אייבערשטן אויף אים, אמר, יאשיהו המלך האט געזאגט, צדיק הוא הוי"ה, דער אייבערשטער איז גערעכט, כי פיהו מריתי, זיין מויל האב איך ווידערגעשפעניגט, איך האב געזינדיגט, נאכדעם איז דאס געקומען אויף מיר. פתח עליה ההיא שעתא האט. ירמי' הנביא דעמאלט געזאגט דעם פסוק רוח אפינו משיח השם, די גמרא זאגט דאך אז יאשיהו איז געווען ראוי אז זאל זיין משיח, נאר דער דור איז נישט געווען ראוי, רשי. אין דער משנה האט מען געלערנט מעשה ס'געווען א מעשה שירדו זקנים מירושלים לעריהם, די זקנים זענען געגאנגען פון ירושלים צו זייערע שטעט אין ארץ ישראל, וגזרו תענית, זיי האבן גוזר תענית געווען, על שנראה כמלא פי תנור שדפון באשקלון, מ'האט געזען אין אשקלון אז ס'איז געווען אביסעלע שדפון, האבן זיי גוזר תענית געווען אין ארץ ישראל. איבעיא להו האבן די בני הישיבה געפרעגט, כמלא תנור תבואה? די שדפון איז געווען אזוי פיל ווי מען קען מיט דעם אנפילן דעם אויוון מיט תבואה, דאס הייסט דעם גאנצן פארנעם פון חלל התנור תבואה, דאס איז מער ווי ברויט וואס מען באקט אפ אין איין אויוון. ווייל די ברויט באקט מען דאך נישט אין חלל, מען טוט עס נאר צוקלעבן צו די ווענט פון דעם אויוון, די אמאליגע אויוון איז געווען אין פארעם פון א טאפ, אזוי ווי א העט, און מען האט אונטן אויסגעהייצט און מען האט צוגעקלעבט די ברויט צו די זייט. פארשטייט זיך אז מען פילט אן דעם אויוון מיט ווייץ, איז עס דאך אסאך מער ווי ברויט וואס ווערט דארט געבאקן. או דילמא אדער, כמלא תנור פת, אזוי ווי א פול אויוון מיט ברויט, ס'איז א קלענערע שיעור. זאגט די גמרא תא שמע כ'וועל דיר עס פושט זיין פון די משנה, אין די משנה שטייט כמלא פי תנור, און אויב עס שטייט פי תנור מיינט מען דאך ברויט, ווייל תבואה האלט זיך נישט אויף דעם עפענונג פון דעם תנור. זאגט די גמרא ועדיין תיבעי להו, ס'איז נאך דא א שאלה. צי מיינט מען ככיסויא דתנורא, אזוי פיל תבואה וואס מען קען מאכן א ברויט אזוי ווי די עפענונג פון דעם תנור, או דילמא אדער, כי דרא דריפתא ווי א שורה ברויט, דהדר ליה וואס גייט ארום לפומא דתנורא ביי די עפענונג פון דעם תנור, רשי זאגט דא צוויי פשטים, דאס הייסט איין שורה, לויט דעם פשט מיינט מען איין שורה די ברויט וואס איז באהאפטן איינס צום אנדערן אויבן ביי די עפענונג פון דעם תנור, אדער מען מיינט ס'איז א פולער אויבן באהאפטן צו די ווענט ברויט ביז די פי. תיקו. בלייבט שטיין די שאלה, מ'האט נישט געענטפערט. אין דער משנה האמער געלערנט. ועוד, גזרו תענית, נאך האט מען גוזר תענית געווען, על שאכלו זאבים, וועלף האבן אויפגעגעסן, שני תינוקות, צוויי קליינע קינדער בעבר הירדן. רב יוסי אומר, רב יוסי זאגט לא על שאכלו, נישט זיי האבן אויפגעגעסן, אלא על שנראו, די וועלף זענען געווארן געזען. אמר עולא משום רב שמעון בן יהוצדק, עולא האט געזאגט אין נאמען פון רב שמעון בן יהוצדק, מעשה ס'איז געווען א מעשה, ובלעו זאבים, וועלף האבן איינגעשלינגען גאנצערהייט שני תינוקות, צוויי קליינע קינדער, והקיאום, און זיי האבן זיי ארויסגעגעבן דרך בית הרעי אדורך דעם ארט ווי עס גייט ארויס די צואה, ובא מעשה לפני חכמים, מען האט געפרעגט די חכמים א שאלה, צו דיע קינדער זענען מטמא, אלס מת, וטהרו את הבשר, די חכמים האבן געזאגט אז די פלייש איז נישט מטמא טומאת מת, ווייל ס'איז געווארן אינעווייניג אין די וועלף איבער געקאכט, און פון די פלייש איז יעצט געווארן צואה. אבער וטמאו את העצמות, די ביינער וואס די ביינער ווערן דאך נישט איבער געקאכט, די ביינער האבן די חכמים מטמא געווען. די חכמים האבן געזאגט אז די עצמות זענען מטמא טומאת מת, אין די משנה האט מען געלערנט על אלו מתריעין בשבת, אויף דיע זאכן מתריעין בשבת, כאטש שטענדיג טייטשט מען דאך מתריעין, מען בלאזט שופר און מען פאסט, אבער דאס וואס שטייט על אלו מתריעין בשבת האט רש"י געטייטשט אין דער משנה און די גמרות פריער דף י"ד עמוד א', ווייזט עס אויס אזוי אין גמרא אז דער מתריעין מיינט מען נישט בלאזן שופר און מען מיינט נישט פאסטן נאר מען מיינט מתפלל זיין, רעכנט די משנה אויס זאכן על עיר שהקיפוה נכרים, א שטאט וואס די גוים האבן ארומגערינגלט או נהר אדער א טייך און נאך זאכן. כו. תנו רבנן, האבן די רבנן געלערנט, אחד עיר שהקיפוה נכרים, סיי א שטאט וואס גוים האבן ארומגערינגלט, או נהר, אדער א טייך וואס איז ארויסגעגאנגען פון די ברעגעס און ער טוט פארפלייצן, ואחד ספינה המיטרפת בים, סיי א שיף וואס טוט זיך ווארפן אין ים, זי האלט זיך ביים דערטרונקען ווערן, ואחד יחיד שנרדף מפני נכרים או מפני ליסטים, אדער א יחיד, אן איינצלער מענטש, ער ווערט געיאגט פון גויים אדער פון רויבער. ומפני רוח רעה, ס'איז אין אים אריינגעגאנגען א רוח רעה, על כולן אויף די אלע זאכן, יחיד רשאי לסגף את עצמו בתענית, מעג זיך א יחיד פייניגן און ער זאל פאסטן. רבי יוסי אומר, רבי יוסי זאגט, אין היחיד רשאי לסגף את עצמו בתענית, א יחיד טאר זיך נישט פייניגן אין תענית, שמא יצטרך לבריות, טאמער וועט ווערן אפגעשוואכט וועט ער נישט קענען ארבעטן, פארדינען אויף פרנסה, וועט ער דארפן אנקומען צו מענטשן, ואין הבריות מרחמות עליו, און מענטשן וועלן נישט האבן אויף אים רחמנות. אמר רב יודא אמר רב, האט רב יודא געזאגט פאר רב'ס וועגן, מאי טעמא דרבי יוסי, וואס איז די טעם פון רבי יוסי, דכתיב שטייט אין פסוק, ויהי האדם לנפש חיה, טייטשט זיך, נשמה שנתתי בך, די נשמה וואס כ'האב געגעבן אין דיר, החייה, זע אז זי זאל לעבן, טו איר ניט אפשוואכן. רש"י, תוספות זאגט אז די מחלוקת האט נישט קיין שייכות צו די מחלוקת וואס מ'האט פריער געלערנט, דף י"א עמוד ב, צו נקרא חוטא צו נקרא קדוש, דארט רעדט זיך אויב ער קאן זיך מצער זיין. אין די משנה האמער געלערנט שמעון התימני אומר אף על הדבר, אויף דבר חלילה איז מען אויך מתריע אין שבת, ולא הודו לו חכמים, די חכמים האבן צו אים נישט מודה געווען. איבעיא להו, האבן די בני הישיבה געפרעגט. לא הודו לו חכמים בשבת, צי די טייטש איז, זיי האבן נישט מודה געווען אז שבת זאל איך נישט מתריע זיין, דאס האלטן זיי, אבל בחול, אבער אין א וואכעדיגן טאג הודו לו, האט מען יא מודה געווען צו אים, או דילמא, אדער, לא הודו לו כלל, מען האט צו אים אינגאנצן נישט מודה געווען. אז אין די וואכן האלטן די רבנן אויך איז מען נישט מתריע. תא שמע, כ'וועל דיר ענטפערן די שאלה. דתניא מיר האבן געלערנט, מתריעין על הדבר בשבת, שבת איז מתריעין על הדבר, ואין צריך לומר בחול, אין א וואכעדיגן טאג איז אוודאי און אוודאי מתריעין. רב חנן בן פיטום תלמידו של רב עקיבא בשם רב עקיבא אומר, אין מתריעין על הדבר כל עיקר, אויף א דבר איז מען נישט מתריע. די רשי פארשטיי איך נישט, ער זאגט אין מתריעין אפילו בחול דגזירה היא, וואס הייסט אויב טאקע עס איז א גזירה דארף מען דאך מתריע זיין אראפצונעמען די גזירה? אין שלחן ערוך איז פארהאנען על הדבר איז מען נישט גוזר תענית, ווייל מיט דעם אויך וואס מען פאסט ווערן די מענטשן אפגעשוואכט און דאס איז א סיבה צו פארשפרייטן דעם דבר. אין דער משנה האבן מיר געלערנט על כל צרה שלא תבא על הציבור וכו' איז מתריעין עליהן, חוץ מרוב גשמים אז ס'איז דא אסאך רעגן, מ'מיינט די רעגן קיין שאדן די תבואה ברענגט עס נישט, אבער קיין נוצן ברענגט עס אויכעט נישט, דעמאלט אין מתריעין. תנו רבנן האבן די רבנן געלערנט, על כל צרה שלא תבא על הציבור מתריעין עליהן, יעדע צרה זאל נישט קומען אויפן ציבור, איז מתריעין עליהן. טייטשט מען דאך אימער די ווארט מתריעין, מען בלאזט שופר און תענית אויכעט, חוץ מרוב גשמים, רוב גשמים ניט. מאי טעמא? אמר רבי יוחנן, האט רבי יוחנן געזאגט, דעריבער זאגן מיר, ווען עס רעגנט צו פיל איז מען נישט גוזר תענית, לפי שאין מתפללים על רוב הטובה, אויב ס'איז דא אסאך גוטס איז מען נישט מתפלל. ואמר רבי יוחנן, רבי יוחנן האט געזאגט, מנין, פון וואנעט ווייסן מיר, שאין מתפללים על רוב הטובה, דארט דעמאלט ווען ס'איז דא אסאך גוטס בעט מען נישט אז ס'זאל אויפהערן, שנאמר שטייט אין פסוק הביאו את כל המעשר אל בית האוצר, מען זאל ברענגען די מעשר אל בית האוצר, אין דעם ווי מען האלט די זאכן, און דער פסוק זאגט ווייטער ובחנוני נא בזאת טוט מען מיט דעם. פרידן, והריקותי לכם ברכה, איך וועל אייך געבן א ברכה עד בלי די. מאי עד בלי די? וואס איז די טייטש עד בלי די? אמר רמי בר רב יוד אדער גירסא בר בר רב עד שיבלו שפתותיכם, ס'עט ווערן מיד אייערע ליפן, מלומר צו זאגן די. דאס הייסט, איר וועט זאגן ס'גענוג, ס'גענוג, אבער בעטן דאס זאל אוועקגיין וועט איר נישט בעטן. אמר רמי בר רב יוד ובגולה אין בבל, וואס בבל געפינט זיך א נידריג ארט, א נאסע ארט, מתריעין עליה, דארט טוט מען גוזר תענית זיין אז עס רעגנט אסאך. תניא נמי הכי, מיר האבן אויך אזוי געלערנט, שנה שגשמיה מרובים, א יאר וואס טוט אסאך רעגענען, אנשי משמר שולחים לאנשי מעמד, די מענטשן פון משמר שיקן צו די מענטשן פון מעמד. וואס איז דאס משמר וואס איז דאס מעמד? איז ווייטער אין גמרא דף כ"ו עמוד א' אין די משנה ווערט דערמאנט אז די נביאים הראשונים שמואל און דוד האבן מתקן געווען אז די כהנים זאלן זיין איינגעטיילט אין פֿיר און צוואַנציק משמרות, פֿיר און צוואַנציק גרופס, יעדע וואך טוט א צווייטע משמר די עבודה, און אחוץ דעם זענען אויך געווען איינגעטיילט די אידן אין מעמדות, דאס הייסט, די וואס האבן געוואוינט אין ירושלים לעבן ירושלים ווען ס'איז געקומען זייער מעמד זענען זיי געקומען געשטאנען אין בית המקדש בזמן הקרבת הקרבן, זיי זענען געווען די שלוחים פון כלל ישראל בזמן הקרבת התמיד, ווי די משנה זאגט דארטן שטייט דאך צו את בני ישראל את קרבני לחמי וכי היאך קרבנו של אדם קרב, ווי קען מען מקריב זיין א קרבן פון א מענטש והוא אינו עומד על גביו אויב ער איז דארטן נישט דא, איז די מענטשן פון מעמד ירושלים זענען געווען שלוחים פון כלל ישראל ביי דעם קרבן תמיד, און א חוץ דעם האבן זיך צוזאמען גענומען די מענטשן פון מעמד וואס האבן געוואוינט ווייט פון ירושלים, אין דער שטאָט, וווּ ס'האָט געוווינט דער ראש המעמד, און זיי האָבן דאָרטן מתפּלל געווען, זיי האָבן געפאַסט פיר טעג אין וואָך, אַז די קרבנות זאָלן עולה זיין לרצון, און די אנשי משמר, געשיקט צו די אנשי מעמד, תנו עיניכם, גיט אייערע אויגן, באחיכם שבגולה, איר זאלט מתפלל זיין אויף דיע וועלכע וואוינען אין בבל, שלא יהא בתיהם קבריהם, אז זייערע הייזער זאל נישט זיין זייער קבר, ווייל ס'איז זייער טיף, און די הייזער זאלן נישט ווערן איינגעזינקען אין וואסער. שאלו את רב לעזער, מען האט געפרעגט רב לעזער'ן, עד היכן גשמים יורדים, וויפיל זאל רעגענען, ויתפלל שלא ירדו, און מען זאל מתפלל זיין עס זאל נישט גיין, דאס הייסט אזוי, דאס וואס מיר זאגן אין מתפללים על רוב הטובה, הייסט עס רעגנט צופיל. איך דארף נישט דעם רעגן, פון דעם רעגן איז נישט דא קיין נוצן, אבער קיין שאדן איז אויכעט נישט דא, נאר וואס דען, ס'איז נישט באקוועם די מענטשן דארטן, זאגן מיר אין מתפללים על רוב הטובה, אבער דעמאלט ווען ס'טוט שאדענען, ווי מיר זעען דא הא בגולה, האט מען דאך מתפלל געווען ס'זאל נישט זיין קיין רוב גשמים, וויפיל איז דער שיעור? אמר להם, האט רבי אליעזר גענטפערט, כדי שיעמוד אדם בקרן אפל, א מענטש זאל שטיין אויף דעם ארט וואס דאס הייסט קרן אפל, וישכשך רגליו במים, און די וואסער וועט דערגרייכן צו די פיס, ער וועט קענען אנרירן מיט די פיס אין וואסער, ער מיינט צו זאגן אז מ'קען קיינמאל נישט מתפלל אויף רוב גשמים. פרעגט די גמרא והתניא האט מען דאך געלערנט ידיו ער זאל מיט די הענט דערגרייכן די וואסער איז דאך מערער וואסער זאגט די גמרא רגליו כידיו קאמינא אז אויב ער קען רייבן מיט די פיס די וואסער איז אז ער בייגט זיך איין קען ער שוין מיט די הענט אויך דערגרייכן די וואסער. אמר רבה בר בר חנה, האט רבה בר בר חנה געזאגט, לדידי חזיא לי קרן אפל, איך האב געזען דעם פלאץ וואס הייסט קרן אפל, דקם ההוא טייעא, ס'איז געשטאנען טייעא, א סוחר ישמעאל, כי רכיב גמלא, ער איז געריטן אויף א אייזל, ונקיט רומחא בידיה, און ער האט געהאלטן א שפיז אין זיין האנט, און איך בין געשטאנען אויבן, ומתחזי האט ער זיך געזען דער טייעא, איניבא האט ער אויסגעקוקט ווי איניבא ווי א ווערמל. דאס איז איינס פון די גוזמאות פון רבה בר בר חנה, אין דעם איז דא סתרי תורה, תנו רבנן האבן די רבנן געלערנט. שטייט אין פסוק ונתתי איך וועל געבן גשמיכם אייער רעגן בעתם אין זייער צייט, לא שכורה נישט ס'וועט זיין ווי שיכור, צופיל רעגן, ולא צמאה און נישט ס'וועט זיין א מאנגל אין דעם, אלא בינונית ס'וועט זיין א מיטעלע רעגן, זעהט אויס איך לערן עס אפ פון דעם ווארט גשמיכם אייער רעגן וויפיל איר דארפט האבן. שכל זמן שהגשמים מרובים, יעדע צייט וואס ס'איז דא אסאך רעגן, מטשטשים את הארץ, טוהן זיי מאכן צושווימען די ערד, ואינה מוציאה פירות, און עס וואקסט נישט קיין פרוכטען. דבר אחר נאך א פשט איז בעתם, בלילי רביעיות און בלילי שבתות, פרייטאג צונאכטס און מיטוואך ביינאכט, דעמאלט גייען נישט קיין מענטשן אויף די וועגן. מיטוואך ביינאכט גייען נישט קיין מענטשן אויף די וועגן, זאגט די גמרא אין פסחים דף קי"ב עמוד ב', ווייל דעמאלט איז דא די שי"ן ד' אגרת בת מחלת שכיח. איי ווי אזוי וועט זיין גענוג? ס'עט רעגענען נאר צוויי נעכט און אנדערע טעג נישט, שכן מצינו, אזוי האבן מיר געפונען, בימי שמעון בן שטח, אין די יארן פון שמעון בן שטח, שירדו להם גשמים, ס'האט גערעגנט צו די אידן בלילי רביעיות, מיטוואך ביינאכט, ובלילי שבתות, און שבת פרייטאג צונאכטס, עד, ביז, שנעשו חיטים ככליות, די ווייץ זענען געווען גרויס ווי נירן,

כמה החטא גורם, וויפיל די זינד איז גורם. שנאמר ווי שטייט אין פסוק, עונותיכם, אייערע זינד הטו האט געטאן בייגן אלה דאס, וחטאתיכם און אייער זינד מנעו האט צוריקגעהאלטן הטוב די גוטס מכם פון אייך. וכן מצינו בימי הורדוס, אזוי געפינען מיר אין די צייטן פון הורדוס, הורדוס האט צונומען דעם צווייטן בית המקדש עס איבערגעבויט, שהיו עוסקין בבנין בית המקדש, ווען מען איז עוסק געווען מען האט געבויט די בית המקדש, והיו יורדין גשמים בלילה, ס'האט נאר גערעגנט ביינאכט, למחר צומארגנס נשבה הרוח, האט געבלאזן דער ווינט, ונתפזרו העבים, ס'איז געווארן פונאנדערגעשפרייט די וואלקנס, וזרחה החמה, די זון האט געשיינט, ויצאו העם למלאכתם, די מענטשן זענען געגאנגען צו דער ארבעט, וידעו פון דעם מאל וואס בשעת דער ארבעט האט נישט גערעגנט, האבן די מענטשן געוואוסט שמלאכת שמים בידיהם, אז אין זייערע הענט איז מלאכת שמים, דער אייבישטער איז צופרידן פון זייער ארבעט. רשי.